א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר בחוקותי, ס'איז אויך שבת חזק חזק ונתחזק, לאמיר זיך אינאיינעם מחזק זיין רבותי, יעדער איז יעצט מיטן קאפ אראפ, קיינער איז נישט מיטן שטאלצן קאפ, לאמיר זיך אינאיינעם צאמשטעלן. שלום עליכם רבותי. א גאסט פון מירון, איך בין געווען יעצט אין מירון, איך האב געזען א ווידיאו, מען קען עס זעהן לייוו, איך בין נישט קיין בן יחיד אין דעם, מען קען עס זעהן לייוו אויף אלע אינטערנעטס, אויף די אינטערוועש וואס די רבנים לאזן נישט, איך האב ענק נאר געוואלט זאגן, ס'איז מיר בייגעפאלן אינמיטן צינדן, א קליין געדאנק, איך וויל ענק זאגן דעם געדאנק. מען זעט די דינאסטיע פון רבי שמעון בן יוחאי איז געווען אזא גרויסער צדיק, ער איז געווען אן איידעם ביי רבי פנחס בן יאיר, אפילו די בהמה פון רבי פנחס בן יאיר האט נישט געגעסן, ס'איז אומגעמעשר'ט, שטעל דיר פאר וואס מען רעדט דא, דער רבי שמעון בן יוחאי האט געהאט א זון וואס האט געהייסן רבי אלעזר, יעצט קודם זאלט איר וויסן אזוי, רבי אלעזר'ס ספעשעלטי איז געווען אז מען האט געכאפט א חזיר, א פעדאפייל, א פידאפייל, האט מען אים גראד איבער געגעבן פאר די פאליס להריגה, אזוי זאגט די גמרא, און ער איז געווען אזא גרויסער צדיק אז ס'איז ממש נישט צום פארשטיין. ניין, ער איז געלעגן אויפן בוידעם אפאר צוועלף יאר צו וויפיל, און ס'האט נישט געשטינקען, ביז איינמאל האט מען געזען ווי ס'קריכט ארויס א ווארעם פונעם אויער, האבן זיי מורא געהאט אז ער איז שוין פול מיט ווערים, האט רבי אלעזר ברבי שמעון געזאגט ניין דארפסט זיך נישט זארגן, ס'איז נישט דא קיין ווערים, ס'איז נאר דא יענער ווארעם, ווייל כ'האב אמאל געהערט ווי מ'האט פארשעמט א תלמיד חכם און כ'האב נישט מוחה געווען. כ'וויל ענק נאר זאגן א קליינע זאך, וויאזוי האט זיך ווייטער געצויגן די קייטל פון רבי שמעון בן יוחאי און פון רבי אלעזר, ער האט געהאט א זון וואס ער האט געהייסן רבי יוסי, רבי יוסי, רבי יוסי, ער איז געווען אזא מין סעקס מעניעק, עס איז נישט געווען א זונה וואס ער איז נישט געפארן זי צו טרעפן, און האט אויסגעגעבן ווען אן אנדערער האט באצאלט אזויפיל געלט האט ער אויסגעגעבן דאפלט, ער איז געווען ממש איט וואס אפ טו יו נאו, מ'האט אים נישט געקענט קאנטראלירן, קיצור, ר' שמעון איז געשטארבן ר' אלעזר איז געשטארבן, איז געקומען רבי רבינו הקדוש און ער האט געפרעגט, כּלום יש בן לאותו צדיק, האָט ער אַ זון דער צדיק, דער רב לאָזער? זאָגט מען, יאָ, באַט יו וואָלדנט וואָנט טו סי הים. ער גייט מיט דאָנגאַריס, מיט בלויע הויזן, צעריסן איבעראָל, ווייסט, אַזוי ווי די, וואָס גייען מיט די צעריסענע הויזן, און ער גייט אָנגעטאָן שמוציק און נישט צניעותדיק. דו, דו ווילסט אים נישט זען, וואָסער אַ נישט-צדיק דער ר' אלעזר האָט איבערגעלאָזט? זאָגט ער, ניין, ברענג אים אַהער. און ער האָט אים געדונגען אַ מענטש זאָל מיט אים לערנען תּורה יעדן טאָג. און יענער מענטש האט אים געזאגט דו מוזט דיך אפלאזן פון די שטאט ווייל דארטן האסטו געטון זנות, די מינוט דו וועסט נאכאמאל גיין דארטן וועט צוריק קומען דער ברען. בקיצור, און ער איז געזעסן און געלערנט, און ער האט געלערנט, שטעל דיר פאר. זייער אסאך מאל איז ער צוגעגאנגען צו זאגן צו דעם רעבן, רבי, ס'ברענט, איך דארף א נקבה! און יענער האט אים מסביר געווען זיין רבי, טאמער דו וועסט גיין כאפן די נקבה, ס'וועט קומען שבת אין בית מדרש, וועט יעדער צוקומען זאגן, שלום עליכם רעבע, רבי יוסי, אזוי וועט מען נישט זאגן גארנישט, איז האט ער זיך מתגבר געווען אפאר יאר, און ער האט אפגעלאזט אלע זונות, ער איז נישט געגאנגען מער צו זיי, און ער האט אזוי פלייסיג געלערנט, אז ער איז אויסגעוואקסן אזוי גרויס ווי רבי שמעון און רבי אלעזר, געקומען די צייט אים צו באערדיגן, זענען זיי צוגעגאנגען צו די מערה, און די מערה האט זיך נישט געוואלט עפענען, ווייל דארט קען מען נישט אריינגיין ווער ס'וויל, אזוי זאגט די גמרא, ירושלים של מעלה נישט ווי ירושלים של מטה.

אה ר' יוסי מיט די כאקי הויזן וויאזוי איך לייג עס אראפ, בשעת ער האט אים אזוי געזעהן, וויאזוי האט ער אים קאנווינסט ער זאל איבערלאזן די זונות און קומען לערנען? זאגט די גמרא, ער האט ארויפגעלייגט זיין שטריימל אויף זיין קאפ, אדער זיין ספאדיק אדער זיין היט, און ער האט אים אנגעהויבן צו רופן רעבע, רופן רעבע, סאו הי פעלט גוד אבאוט הימסעלף, ס'איז א מורא'דיגע גמרא דאס, רבותי אז עטס ווילטס מקרב זיין א קינד, ער קען שוין זיין מיט אלע זונות. מיט אלע דראגס אויף די וואורסט פלעיס עס געקענט אנקומען צו, דארפסטו נאר געבן איין גוט ווארט, סעי, ווייסט דו ביסט א רעבע? דו יו נאו דעט דו ביסט א רעבע? און ער האט אים געקוקט אין פנים, וואס דו רופסט מיך רעבע? איך בין דאך א א רועה זונות בין איך! דו ווייסט וואסערע א שייגעץ איך בין? רבותי, איף יו דאנט וואנט לוז יור טשילדרען, נעמטס ר' שמעון בן יוחאי'ס וועג, ר' שמעון בן יוחאי זאגט שננו מדותי, לערנטס מיינע מידות, יו גאט טו העוו פעישענס, ווען זיי האבן ווען נישט קיין פעישענס מיט דעם רבי יוסי'ן, וואלט געווען רבי שמעון בן יוחאי'ס אן אייניקל וואלט געווען רחמנא לצלן. די ערשטע זאך ווען דו ווילסט אויפהייבן א קינד, קאל אים די הייעסט טייטל דעט הי וואלד וואנט טו היער. און דערקארג נישט, דו געסט אים נישט מיט דעם סמיכה ער זאל זיין א רעבע. און אזוי האט זיך געצויגן נאכדעם ווייטער רבי שמעון בן יוחאי'ס יחוס. סאו רבותי, דו יורסעלף א פעיווער, דו יור טשילדרען א פעיווער. זאלסט רעדן שיין, זאלסט רעדן איידל און זאלסט רעדן אזוי ווי מען דארף צו דיינע קינדער און ממילא וועסטו ארויסבאקומען פון זיי אלעס וואס דו קלערסט נאר ארויסצובאקומען. איך וויל אויך בעטן דעם עולם, דער עולם מיינט דאך שוין ס'איז שוין נאך קאראנע, נאך קאראנע, ס'איז גארנישט נאך קאראנע, די וואך די צוויי טאג אין ארץ ישראל איז געשטארבן נאך אפשר צוואנציג דרייסיג מענטשן, און אין אמעריקע האט מען אריינגעפירט איבער פֿיר הונדערט און פֿופֿציק מענטשן אין די שפיטעלער, רבותי, יו עינט סין נאטינג יעט, כ'האב אמאל געזאגט א שטיקל תורה, א קורצע דבר תורה, ס'שטייט אזוי, לכל ישראל האיר, צו די גאנצע כלל ישראל האט ער באלאכטן, בסוד תורה הבהיר, די סודות פון זיין הייליגע תורה, כאור החמה מזהיר, אזוי ווי די זון שיינט, אדונינו בר יוחאי, קענסט צאמשטעלן דעם פאזל? כ'וועל זאגן וואס די צאמשטעל פון דעם פאזל איז. די גמרא זאגט אז א סומא, א בלינדער, מאכט א ברכה יוצר מאורות, איי ער זעהט נישט, אבער דער וואס ס'קוקט אויף אים, אנדערע וואס ער זעהט אז ער גייט חלילה זיך שטרויכלען קען ער אים ארויסהעלפן און זאגן גיי נישט, איז אזוי לכל ישראל האיר, פאר די גאנצע וועלט האט ער באלאכטן, אבער לערנט דען יעדער זוהר, און ווען מען לערנט פארשטייט מען דען? זאגט מען ניין, נישט באלאכטן אז דו זאלסט פארשטיין אלעס, נאר ער האט עס באלאכטן אויף אזא אופן כאור החמה מזהיר, אזוי ווי ביי אור החמה מעג ער זיך מאכן א בלינדער א ברכה ווייל די אנדערע מענטשן קענען זעהן אז ער זאל זיך נישט שטרויכלען, די זעלבע אויך. ער האט עס נאר גערעדט צו די בני עליה, צו די מענטשן זאהאראווע. נאר וואס, אז דיין, למשל אז דו ביסט א חסיד ביי א רעבן און דער רעבע וויל לערנען דעם זוהר, קען ער דורכן זוהר דיר אויכעט אויסטרעטען אין דיין שורש הנשמה מיט דיין אלע באדערפענישן. און דאס הייסט לכל ישראל האיר בסוד תורה הבהיר, אבער כאור החמה מזהיר. אזוי ווי די אור החמה, נישט יעדער קען עס, ווי מ'זאגט, צוקומען דערצו. אבער די וואס האבן די זכי', די קומען יא צו דערצו. בקיצור, מען דארף זיך זעצן ווי מען זאגט אפילו זאגן זוהר צדיקים תלמידי בעל שם האבן געזאגט אז מען זאל זאגן זוהר איז שוין גענוג, מען דארף נישט פארשטיין, יעצט אין פרשת בהר אין זוהר אין דף קי"א עמוד ב' שטייט אזוי בנים אתם להשם אלקיכם יעדער מענטש זאל וויסן אז ער וויל זיין ביי זיין טאטן א בן זאל ער זוכן אין די באהאלטענע זאכן און ער זאל קענען אלע סודות ווייל דער וואס ער פארשטייט ער קען די סודות ביי דעם איז ער כביכול א זון ביי זיין טאטן. ער לייגט דערויף אביסל וועגן דעם הייליגן תנא רבי שמעון בן יוחאי, נישט וואס אונז האמיר א השגה אין זיין גדלות און זיין צדקות, נאר אביסל וואס שטייט אין די גמרא, מען זאל וויסן אז מען פארט נישט, מען פארפאסט, און לאידך גיסא וויל איך ענק זאגן די גוטסקייט אז מען פארט נישט און מיט וואס מען זינדיגט נישט. איך ווייס נישט צו עטס ווייסט, פאר צוויי יאר צוריק האט מען דארט אנגעשוואנגערט איינע אין די מערה, איינער וואס האט געטיילט דארטן עסן, ס'איז נישט געווען קיין אונס, ס'איז געווען א מפתה, כ'וויל ענק זאגן רבותי, צו ר' שמעון קען מען זיך מקשר זיין לערנען זיינע מאמרים אין שס און אין זוהר הקדוש, דער עיקר טוטס לערנען אז ר' שמעון איז געווען די גרעסטער מחמיר אין זרע לבטלה און די אלע עבירות פון זנות, און ווען ער וואלט געהאט בכח וואלט ער אונז אלע אנגעכאפט און ארויסגעווארפן, ער האט אבער נישט געוואלט וויי טון פאר כלל ישראל און עס איז געקומען דורך א גוי א וויירוס, ווי ס'איז לאמיר זיך מקשר זיין צו ר' שמעון'ס דרכים זאל זיין אפגעהיטן מיט זנות זאל די קינדערלעך נישט. מטמא זיין, מען זאל לערנען אביסל פון זיינע מאמרים, פון זוהר, פון משניות אויך, ס'איז דא א ספר פון רבי אשר זעליג מרגליות, צוזאמגענומען אלע מאמרים פון שס פון רבי שמעון בר יוחאי, און זעצטס ענק לערנען, שפעזן וואס עטס שאפטס ענק, ס'איז דא יעצט גענוג אלמנות און יתומים וואס זיי ברויכן צו האבן אויף פיש און פלייש אויף שבת, האטס שכל וואס צו טון מיט ענקער געלט. ער האט געברענגט אין מגן אברהם אין תשובה, אז טאמער איינער איז זינדיג בשוגג זאל ער געבן אזויפיל צדקה וויפיל ס'קאסט א קרבן, וויפיל א.

אלמנות, גרושות איז אויך דא, ס'פעלט נישט, טאטעס וואס וועלן קומען זאגן קדיש אלץ געדענקען דאנט טאטש טשילדרען, קינדער וועלן קומען זאגן קדיש זאלן זיך דרייען אין בית מדרש, איטס נאט א פרי פאר אלל טוי, ווילסט א טוי פרי פאר אלל געב איך דיר, איך האב געזאגט דאס איז אזאלכע סעקס שאפס הייסט עס, וואס דארף אריין גיין עס קויפן א טוי און עס טון וואס דאס וועלן, טיי מ'טאר דאך נישט, און די קינדער טאר מען אויך נישט טאטשן, אלע וואס זיי מיינען אז יענץ איז א גרעסערע עבירה האבן זיך טועה געווען. יעצט אזוי ווי ס'איז דאך דא

און איך מאך מקווה'ס אין רוסלאנד, און איך האב אייביג געזאגט מיין ווייב, איך וויל נישט זאלסט זיך גיין ארום קלעטערן מיט די קינדער צו שכנים, ווייל די לעצטע זאך וואס איך דארף ער זאל ווארפן אן אויג אויף דיר, האט זי געמאכט אליינס הבדלה, דו ווייסט ס'איז נאט א סוד, זי האט נישט קיין בארד און זי גייט נישט צו עלעקטראליסיס זאל עס אראפ נעמען, איך האב עם איינגערעדט, און איינגערעדט אסאך שטותים, גארנישט, קענסט אליינס מאכן הבדלה, און זאלסט טאקע אבאכט געבן זאלסט נישט ארום גיין, איך גיב דיר ס'איז א הוראה פאר אלע אלמנות וואס זענען יעצט געווארן אלמנות מיט יתומים דו נאט גאו טו אדער פיפל טו ליסן פאר הבדלה ווייל די הבדלה האט שוין געברענגט א חרבן עולם קענסט דיך מיט איר האסט איר נאמבער און אינמיטן די וואך כאפט מען א טשעט און ס'ווערט א צרה נישטא קיין שום הלכה אז א פרוי זאל נישט מאכן קיין הבדלה כ'וויל אייך געבן בקיצור הלכות הבדלה. ס'איז דא א הבדלה וואס ווערט געמאכט אין שול למשל ווי איך דאווען אין בית יעקב אוהב שלום דארט מאכט מען הבדלה אין בית מדרש דאס איז א חלק פון דאווענען נאך פאר עלינו מאכט מען יעצט אין שלחן ערוך שטייט מ'איז זיך נוהג צו זאגן ויהי נועם, ווייל דאס איז די מזמור פון די ברכה וואס משה רבינו האט געבענטשט די אידן ווען זיי האבן גענדיגט די מלאכת המשכן, און מען זאגט צוויי מאל דעם פסוק אורך ימים אשביעהו, און דורך דעם ווערט נשלם דער שם וואס ס'גייט ארויס פון דעם קאפיטל, און מען זאגט סדר קדושה אז מען זאגט קדוש קדוש קדוש ברוך כבוד השם ממקומו, און מ'איז זיך נוהג צו זאגן אתה קדוש ובא לציון גואל, מען זאגט נישט ובא לציון גואל ווייל ס'איז נישטא קיין גאולה ביינאכט זאגט מען ואתה קדוש. פארוואס איז מען מאריך אביסל מיטן מעריב מוצאי שבת? כדי אז די אידן זאלן קענען משלים זיין זייערע סדרים און מען זאל נאך נישט אריינטראגן די רשעים אין גיהנום, ווייל מען ווארט ביז די לעצטע קהילה ענטפערט זייערע קדושות, די אלע זאכן. יעצט, סאו דא איז מען זיך נוהג צו זאגן שטייענדיגערהייט ויהי נועם, זיי ווייסן פארוואס. יעצט, טאמער. מען האט געענדיגט דאס אלעס איז מען זיך נוהג אז דער שליח ציבור מאכט הבדלה אין בית מדרש אויף.

הבדלה, ער זאל אונז קומען זאגן א גוטע בשורה פון די גאולה, ווייל אליהו קען נישט קומען נישט ערב שבת, זאל נישט מבטל זיין אידן פון זייער צרכי שבת, און נישט אום שבת וועגן איסור תחומין, איז במילא זעמער אונז מתפלל גראד נאך מוצאי שבת אז ער זאל אונז קומען זאגן גוטע בשורות. יעצט די חכמים האבן געמאכט א תקנה אז מען זאל. מאכן הבדלה אין שול ווייל ס'דא מענטשן וואס זיי האבן נישט עקסטערע וויין. יעצט קיינער מוז נישט טועם זיין פון די הבדלה אזוי ווי ביי קידוש, ביי קידוש דארף דאך יעדער פאר יוצא טועם זיין, ביי הבדלה דארף ער נישט טועם זיין. יעצט ווער עס האט נישט מוצאי שבת קיין וויין און נישט קיין אנדערע משקה זאל ער טרינקען חמר מדינה, למשל פעפסי קאלע אדער קאקא קאלע קען מען רואיג מאכן אויף דעם הבדלה. כ'דענק כ'האב געוואוינט העכער א שול כולל כרם שלוה די ליטווישע אידן אונטן האבן מהדר געווען פעפסי אדער קאוק, כ'האב געזאגט דאס איז זיכער

מאכט הבדלה שטייענדיג ווייל מען באגלייט אויך דעם שבת מלכות'ע, און ביי באגלייטן באגלייט מען שטייענדיגערהייט. אוודאי די טרינקען פון וויין מוז מען טרינקען זיצנדיג ווייל מען טרינקט נישט עסנדיג און שטייענדיג. איז יעצט, לויטן שלחן ערוך איז אזוי, ווען איינער הערט אויס הבדלה אין בית מדרש, כאטשיג ער איז מכוון יוצא צו זיין, און אנדערע וואס האבן אויך אויסגעהערט און זיי האבן מכוון געווען יוצא צו זיין, קענען זיי גיין אהיים און מאכן הבדלה אין זייערע הייזער יוצא צו זיין זייערע פרויען מיט די קינדער, ווייל זיי זענען דאך נישט געווען אין בית מדרש, מילא קען מען דאך פאר זיי מאכן הבדלה, אדער פאר די גרויסע קינדער וואס זענען נישט געווען אין בית מדרש, ווייל זיי אליינס ברויכן זיך דאך אויך הערן הבדלה, איז למעשה די גרויסע קינדער אבער וואס זענען נישט געווען אין בית מדרש זאלן אליינס מאכן הבדלה, ווייל זיי קענען דאך אליין מאכן הבדלה, ווייל טאמער האט מען שוין יוצא געווען איז שוין א שאלה צו דו מעגסט מאכן פאר איינעם וואס האט נישט יוצא געווען. איינער וואס האט אין זינען געהאט נישט יוצא צו זיין הבדלה פון שול, אפילו דער שליח ציבור אליינס האט מכוון געווען ער זאל נישט יוצא זיין, מוז ער אהיים גיין און מאכן הבדלה. וועגן דעם איז זיך די וועלט היינט נוהג אז יעדער איינער מאכט נאכאמאל הבדלה אינדערהיים, כאטשיג ער האט שוין יוצא געווען אין שול אדער געהערט אין שול. יעצט איז א מחלוקת אין שולחן ערוך צו הבדלה איז די עיקר מן התורה וואס שטייט זכור את יום השבת לקדשו זכרהו בין בכניסתו בין ביציאתו זאלסט אים געדענקען סיי ביי אריינקומען סיי ביי ארויסגיין, אזוי שטייט אין סימן רע"א אין הלכות שבת, אויב איך וועל האלטן אז די עיקר איז מן התורה, קומט אויס אז פרויען זענען אויכעט מחיוב מיט הבדלה מן התורה, אזוי ווי זיי זענען מחיוב מיט קידוש מן התורה, ווייל ס'איז צוגעגליכן זכר צו שמור, ווער עס איז מחיוב בזכור מחיוב בשמור, זיי זענען אויכעט מחיוב צו מאכן הבדלה בתפילה, זיי זאלן זאגן אתה חוננתנו ביי די שמונה עשרה, און אויב זיי זאגן נישט. זאלן זיי כאטש זאגן ברוך המבדיל בין קודש לחול ווייל פארדעם טאר מען נישט טון קיין מלאכה, און אויך זיי דארפן מאכן על הכוס אזוי ווי די חכמים האבן מתקן געווען אז סיי די מענער און סיי די פרויען דארפן מאכן דעם הבדלה ווייל זיי זענען מחיוב פונקט אזוי ווי די מענער מן התורה אין עיקר הבדלה דאס איז לויט דעם וואס זיי האלטן אז די עיקר הבדלה איז מן התורה רמב"ם אין פרק כ"ט און דער מגיד משנה איז אבער דא אזאלעכע פוסקים וואס זיי האלטן אז די מצוה זכור איז נאר ביי כניסת שבת, ווען שבת קומט אריין נישט ווען דער שבת גייט ארויס, און די עיקר הבדלה איז נאר מדברי סופרים, איז וועגן דעם איז דא וואס זיי האלטן אז פרויען זענען אינגאנצן פטור דערפון, אזוי ווי זיי זענען פטור פון יעדע מצות עשה שהזמן גרמא, סיי מן התורה און סיי מדברי סופרים. קענסט כאטשיג ביי יעדע מעשה שבת איז דאך א פרוי מיט א מאן גלייך, אפילו ביי זאכן וואס נאר מדברי סופרים, איז במילא וואלט דאך געדארפט אויסקומען אז עס זאל יא זיין מחויב, פון דעסטוועגן דאך. דאס איז נאר ביי אלע הלכות שבת מיט אלע מלאכות, אבער הבדלה וואס דאס איז נישט א ענין פון שמירת שבת, דאס איז א זאך פאר זיך וואס די חכמים האבן מתקן געווען אז מען זאל מאכן א ברוך המבדיל בין קודש לחול, און זיי האבן געטראפן א סמך אין די תורה וואס עס שטייט ולהבדיל בין הקודש ובין החול, במילא דארפן זיי אינגאנצן נישט מאכן קיין הבדלה. יעצט איז דא וואס זיי קריגן זיך אויף דעם און זיי זאגן אז הבדלה איז מענין זכירת השבת וקדושתו, וועגן דעם וואס מען איז זוכר דעם שבת און זיין הייליגקייט, און ממילא זאגט מען יא המבדיל בין קודש לחול, דעם זענען פרויען אויך מחויב מדברי סופרים, אזוי ווי זענען מחויב מיט אלע זאכן וואס די חכמים האבן מתקן געווען וועגן קדושת השבת, האבן זיי עס מתקן געווען כעין של תורה אז נשים זענען אויכעט מחויב, און מכל מקום שטייט אין שלחן ערוך יש לחוש לסברא ראשונה שלא יבדיל לנשים, מען זאל נישט מאכן הבדלה פאר נשים, מי שאינו צריך להבדיל בשביל עצמו, ווער ס'ברויך נישט פאר זיך צו מאכן הבדלה, פארוואס? ווייל שכבר יצא ידי חובתו, שוין יוצא געווען זיין חיוב, וגם אין זכרים אחרים גדולים או קטנים שומעים ממנו, טאמער אנדערע, קליינע אדער גרויסע, הערן נישט, איז בעסער אז זי זאל אליינס מאכן נישט הערן. אדער טאמער ס'הערן נאר פרויען, איז לויט די ערשטע סברא זענען דאך פרויען פטור אין גאנצן פון הבדלה, מאכט ער דאך א ברכה לבטלה. יעצט למעשה, שטייט אבער קלאר אין שולחן ערוך, דאס איז א ב"ח, ס'איז א מגן אברהם סעיף קטן י א, שטייט אזוי, די נשים עצמם יכולים להבדל לעצמם זיי קענען מאכן הבדלה פאר זיך אף אם הם פטורים אפילו זיי זענען פטור, פארוואס כמו שהם יכולים לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא אזוי ווי אויף די אלע מצות עשה שהזמן גרמא וואס קענען זיי מאכן א ברכה קענען זיי מאכן אויף דעם אויך און ס'איז נישט קיין ברכה לבטלה אזוי שטייט אין סימן י ז אין שלחן ערוך. יעצט מכל מקום אין להאיש יוצא ידי חובתו בשמיעת הבדלה מאישה א מאן זאל נישט יוצא

וואקסט א בארד? ס'וואקסט נישט קיין בארד, ווייל טאמער וואקסט א בארד, דעמאלטס מיין ווייב איז אויך א פרוי, שוין צען פופצן צוואנציג יאר וואס זי מאכט זיך הבדלה ווען איך בין נישט אינדערהיים, און ס'איז איר נישט אויסגעוואקסן א בארד, און איך וויל בעטן דעם עולם כדי ס'זאל זיין והייתם נקיים מהשם ומישראל, ס'זאל זיין א קלין קלין קלין קלין קאמיוניטי, יעדע אלמנה זאל אהיימגיין, זאל זיך מאכן שיין הבדלה, זאל האבן איר קינדער זאלן אויסהערן. ענד דעטס איט, און אויב דיין זון איז שוין בר מצוה דארף ער מאכן הבדלה, און אז דו קענסט עס נישט מאכן אויף וויין ווייל האסט מורא ער העט שיכור ווערן צו כדומה, גרעיפ דזשוס איז די זעלבע זאך ווי וויין, מען זאגט א דזשאוק במקום שאין איש איז הערינג שטאטס פיש, סא דאס זאלט עטס טון, און דאס איז א פסק וואס יעדער קען עס נוצן און קיינער דארף נישט קיין מורא האבן. און ווער ס'האט עפעס צו זאגן זאל קאלן זיינס א רב און פרעגן, נישט מיך, ווייל איך האב ענק געזאגט די אלע משוגענע זאכן סאקמער קאקמער סיעא ד נייער אויף די רבי זכרונו לברכה בלעבלעבלעבלעבלעבלע, דעיס פלאשטס אראפ אין וואן פיפטי טו ראדני סטריט, איך וויל נישט הערן פון ענק, די פרויען קען רואיג מאכן הבדלה און זיי האבן נישט קיין שום מין פראבלעם. שטייט אין הגדה חכם, חכם מה הוא וואס ער איז אומר זאגט ער רשע מה הוא וואס ער איז אומר זאגט ער

ארויס. בערך א האלב יאר צוריק איז ארויסגעקומען א באמבע פון ביל געיטס, ביל געיטס איז מסתם די רייכסטע מענטש אין די וועלט, ער איז ביזי מיט וויירוסעס מיט קאמפיוטערס, איז ארויסגעקומען פון אים א סטעיטמענט אז ער זעט נישט קיין שום פראבלעם מיט געי, א האלב יאר שפעטער האט ער אפגעהארגעט אזויפיל און אזויפיל מיליאנען מענטשען פון די וועלט, יעדע מענטש רעדט פון זיך ארויס און מען דארף עס נאר דערהערן. מען זאגט, פרייטאג צו נאכטס זאגט מען מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו. איינער ווייסט וואס דאס איז טייטש? ניין קיינער נישט. דער אייבערשטער מאכט א מעשה מיט זיין זאגן, ער זאגט יהי רקיע ווערט א רקיע, איך וויל ענק דערציילן וואס איז געווען, פאר צוויי וואכן צוריק קאלט מיך איינער אן איך זאל ארויפלייגן מיין דרשה אויף א וואטסעפפ ווייל זיין ברודער איז טויט קראנק אין שפיטאל און ער קען נישט קומען צו זיך, ער איז אינגאנצן נישט ביי זיך, און אזוי ווי ער איז געווען א גרויסער חסיד פון אויסהערן נחום ראזענבערג יעדע וואך, וואלט ער אים געוואלט צולייגן אין די אויער אזא הערער, טא זאג איך אים די שיעור קענסטו עס אראפנעמען, ס'איז די גאנצע שיעור, זאגט ער יא אבער ער קען נישט אראפנעמען, ער ווייסט נישט וויאזוי מיט א ס'באדערט מיך ווייל כ'ווייס אז כ'וועל דיר אריינזאגן א שיעור, כ'האב אריינגעזאגט א צען פופצן מינוטעדיגן שיעור, כ'האב געזאגט פאר דעם יונגערמאן ער זאל זיך נישט מאכן נאריש, ער זאל זיך געבן א כאפ אויף, ס'נאך דא א לאנגע וועלט און א לאנג לעבן פאר אים, ער האט נאך קליינע יונגע קינדער, נו, ווי אל תערב איז א דזשאוק, באט וואס, ער האט עס אים צוגעלייגט צום אויער, ער האט אויסגעהערט יענץ, ס'געווען צוואנציג מינוט צו פינף און צוואנציג מינוט, א טאג שפעטער האט ער שוין ארויפגעלייגט דעם געהעריגן שיעור, כ'זאג דאך א שיעור ברוך השם יעדע וואך, האט ער ארויפגעלייגט דעם געהעריגן שיעור, קאלט ער מיך יעצט אפ און שיקט מיר אריין א טעקסט. ער ר' נחום, מיין ברודער האט דיך אויסגעהערט, ער איז געקומען צו זיך, און ער איז אויפגעשטאנען, און מען רעדט פון דיסטשארדזשען ווייל קאראנע איז שוין אוועק, טא און דאס האט ציקמער קאקמער געוואלט צושפארן, קומען דריי שרצים, איינער הייסט ענזל ענזל שטערן, דער דער איידעם ביי שבתי גבאי דארטן, און דער אנדערער הייסט יצחק לבנה שטערן הייסט דער אנדערע שייגעץ, און דער דריטער שייגעץ הייסט עלפערד וועלפערד פון לאנדאן, שטייסט וואס דא טוט זיך? זיי זענען צוגעקומען מיך ארויסגעווארפן פון א שיעור, ווער זענען זיי? ווער זענען זיי? איך בין ארויס ווייל איך האב געוואוסט איך האב א מלחמה וואס דאס איז א גרויסע מלחמה ס'וועט נעמען יארן ביז מען וועט עס שטעלן אויפן פלאץ, אבער איך האב געקלערט איך גיי מיך מיט זיי נישט מאכן ביליג, דאס איז וואס זיי ווילן. למשל ס'איז דא יעצט טשיינע, טשיינע קען אזוי געווינען אמעריקע אזוי ווי איך קען געווינען אמעריקע? גארנישט! א. א לופט געשעפט די גאנצע זאך, ס'איז ליגנט, פראפעגאנדע, איך וואטש ס'דא איינער וואס ער לייגט ארויף יעדן טאג די טשייניז נוז מיט זייערע לגיונות, זיי האבן צוויי לינקע הענט, זיי האבן געשאסן די די איין שיף האט געשאסן אויפן אנדערן, דאס איז נישט פון טשיינע דאס איז פון איראן, און זיי האבן געשאסן איינער דעם אנדערן שיף אראפגעשאסן און געזינקען מיט אפאר איך ווייס נישט וויפיל סאלדאטן, זאגן זאגן זיי ס'איז געווען צען פופצן אבער איך וואלט געוואלט וויסן וויפיל נאך ס'איז געווען אבער ס'איז נישט קיין חילוק, טשיינע האט נישט קיין פייערמענס טשענס אין העל אדער אין העווען ווי מ'זאגט, עס זאל אייננעמען אמעריקע. און למעשה טשעפעט ער, ער טשעפעט, ער איז אזוי ווי סאטמאר, איך האלט אז מען דארף רופן סאטמאר דארף מען רופן טשיינע, די זעלבע באגאבון, ער טשעפעט מיט אמעריקע, ער טשעפעט מיט דעם, ער טשעפעט מיט יענעם, וואס? די וועלט הערט אויף צו קויפן ביי דיר ביסטו טויט. ער האט, די גרויסקייט פון טשיינע איז, די וואס די שטארקייט איז אז ער האט א ביליאן מענטשן צו געבן צו פרעסן, און ער זאגט יעדן איך האב נישט קיין וועלפעיר סיסטעם, דו ווילסט וועסט ארבעטן פון אינדערפרי ביז ביינאכט, וועסט קריגן א באול רייז, רייז און זיי זענען צופרידן, ממילא קען ער שיקן פאר די גאנצע וועלט סחורה פאר ביליג, אבער ס'איז דזשאנק אויך, אזוי אויסגערעכנט אז ווען די וואראנטי לויפט אפ שטארבט אפ די כלי, אזוי גייט עס ביי זיי. עניוועי, סאו טשיינע האט יעצט אנגעהויבן צו טשעפען מיטן פרעזידענט אויכעט, איינער פון די וואלעט מען פונעם פרעזידענט האט שוין אויכעט קאראונע, עטס געדענקטס אמאל איז געווען מ'האט געטראפן אין די ווייט האוז האט מען געטראפן געוויסע קראנקייטן, איינמאל איז געווען סארס, איינמאל איז געווען אנדערע זאכן, און. מען האט געמאכט א שווייג, פארוואס? ווייל דעמאלטס זענען געווען לינקע ליבעראלער, און ממילא האבן זיי נישט געוואלט אנהייבן, זיי האבן געקלערט אז ווי רעדער נאט סטיר אפ, און שוין. עניוועי, איז לאמיר יעצט גיין ווייטער. סאטמאר ווייסט אויכעט, זיי קענען קיינעם נישט קאנווינסן, אלע פארן אויף ארץ ישראל, זיי ווערן דארטן פארכאפט, שרייבן זיי מיר דא. עפעס א מעשה פון איינעם וואס ער וואוינט אין מאנטריאל ער הייסט דוד מאשקאוויטש ער גייט מיט ווייסע זאקן יום העצמאות האט זיך אנגעטון א שטריימל און ווייסע זאקן קיצור זיי האבן אנגעהויבן צו פארפירן קעגן אים איך ווייס נישט וואס דער אמת איז און איך זאג יעדן איינעם באקום אזא בריוו אז ער טשעפעט קינדער דארף איך אים ארויפלייגן איך זאג אבער בפירוש און איך זאג עס אויך יעצט און איך האב עס אויך געזאגט ווען איך האב עס ארויפגעלייגט איך בין נישט דארט געווען איך האב אים נישט פארהערט. מיין ארבעט איז נישט געווען אז איך זאל בלייבן פאר ענק משועבד כל ימיי, איך וויל זיך אפוואשן די הענט פון סאקמער קאקמער וואס זיי האבן אפגעטוען א חורבן איז פארפאלן, אבער פון יעצט גייט עס נישט ווייטער, אבער איך האב נישט מיט זיי גארנישט איינגעקלאפט, איך וויל זיי נישט קענען, איך האב זיי נישט געקענט, און פארטיג. יעצט איך לייג עס ארויף. ווייל אז מען שרייבט עס פאר מיר און מען זאגט אז מען ער טוט די טאטשן קינדער צו אנדערע זאכן, שרייב איך יעדעס מאל איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אויב ער טאטשט קינדער גיי צו די פאליס, האסט איין ברירה גיי צו די פאליס. האבן זיי מיר צוריק געשריבן אז די רבנים, רעכן אויס אלע רבנים וואס זיי זיצן אויף דעם קעיס, זאג איך אים רבנים, אויב דו זאגסט רבנים ווייס איך שוין אז ס'איז ליגנט, ווייל מי כמוני יורה, רבנים זענען ארויסגעקומען אויף מיר אז איך בין א מניוול און איך האב די נעקסטע האטליין און אז דער פאלטיטשענער שייגעץ וואס ער איז א מגיד שיעור אין סאטמאר האט געזאגט אז עבי בעבי שטיינס טאטע ער איז דאס האט געזאגט אז נחום ראזנבערג האט אראפגעפירט די גאנצע יוגענט דו אפגעריסענע פערד האסט נישט געטראפן אן אנדערן וועם צו נעמען אז דו אויסער מיר אז איך האב אראפגעריסן די יוגענט ביסט דאך א משוגענער פערד האט דאך דאס ביסל וואס עס האט זיך אביסל צוריק געדרייט איז דאך נאר וועגן מיר און איך האב אראפגעריסן די יוגענט און ביז יעצט האסט געקענט אריינקומען אין סאטמער קאקמער פארקויפן וואסערע ליגענט דו האסט געוואלט אויף וועם דו האסט געוואלט איך ווייס דאס. דער שופראנער פגר טמא וואס האט אפגעפייגערט אין דער ערד צוזאמען מיט נאך אפאר שקצים, דער שייגעץ ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר אז איך זאל נישט האבן ווי צו דאווענען, יא יעצט האט ער אויך נישט ווי צו דאווענען, דאך א פגר טמא געווען, און איך האב איהם אפגעקאלט, און איך האב אפגעקאלט זיין ווייב, ווייל די רעבעצן קען איך דאך ווייל איך האב דאך געדאווענט אין שופראן אלס יונגל אלע יארן, האט ער גארנישט זיך געמאכט וויסענדיג. פון גארנישט, ער קען טון וואס ער וויל. נו שופראן, לאמיר זען יעצט שטופ ארויף גוטע דעיזיס, קאלערפול דעיזיס, דו פערד וואס דו ביסט. זיין אייגענעם זון איז געווארן א ליובאוויטשער האט ער נישט געקענט צוימען. דער אנדערע זון איז נאכגעלאפן פרויען אין די גאס וועגן דעם עירוב האט ער נישט געקענט צוימען. ער האט געקענט צוימען נחום ראזענבערג. האט אונטער געשריבן אויף מיר ווער ביסטו וואס האב איך מיט דיר. איז דאס זעלבע זאג איך יעצט פאר די אלע רבנים. עטס האטס פראבלעמס מיט דעם דוד מאשקאוויטש? העי, טעיק קעיר אוו הים. זאג איך אים וואס, איך קען דיר העלפן? ברענג מיר איינעם וואס ער וויל קומען מיט מיר צו די פאליס און געבן טעסטעמאני אז ער האט אים געטאטשט, דעמאלטס איז ער אריינגעזעצט אין צען מינוט. נאר ברענג מיר דו אזא מענטש. דאס קענען זיי נישט ברענגען, זיי האבן נאכנישט געברענגט און זיי זאגן זיי וועלן ברענגען, עס איז די בעלזער שקרנות. איר האט געטאטשט אין תל אביב אלע קינדער, און ס'איז דא זעכציג זיבעציג קעיסעס קעגן ענק, איז געקומען דער וואס האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב, וויאזוי הייסט ער דארטן דער עה איז א שטיקל דיין? ענק. ער קאלט מיך אפ איך האב משמש געווען דעם בעלזער רב, פרעג איך וואס האסט געמאכט תשמיש מיט אים? וויאזוי הייסט ער שוין דער משוגענער רב חוטנער, הוטנער. ער איז אזא מין אויסגעפרעסענער שייגעץ דער חוטנער, א ימח שמו'ניק, זיין זון דער וואס האט נישט קיין קינדער איז געווען א מלמד אין בעלז א מגיד שיעור און בחורים האבן מיך אפגעקאלט און זיי זענען געקומען זאגן יא ער האט זיי געטאטשט. ער איז געגאנגען, זיין טאטע האט געזאגט די אלע עדות זענען פסול וואס זענען געווען קליינע קינדער דעמאלטס, ווייסט אז דער בעלזער רב איז אויך געווען פסול ווייל ער איז נאך היינט א קליין קינד, ער האט נאך געווארפן א טשייניק פאר זיין ווייב נאך די חתונה אין קאפ אריין ביז די עסקנים האבן אים געזאגט רבי איף דיס דאזענט סטאפ ביסטו א גרוש, א קליינע בעיבי געווען. עניוועי איך וויל נישט אריינגיין אין זיין היסטערי ס'איז נישט וויכטיג דאס האט נישט צוטוהן דא מיט די מעשה לאמיר גיין ווייטער. ער האט געוואוינט אין אנטווערפן נאך די חתונה, מען האט מיך אפגעקאלט אפאר יאר צוריק אז דארט איז גרויסע צרות, אז זי, זיין ווייב, איז א זונה א פראסטעטוט, זי האט זיך פארליבט אין עפעס א מענטש וואס ער איז צען פופצן יאר עלטער פון איר, און דער מאן איז איינמאל אהיים געקומען האט אים געטראפן שלאפן אין בעט. האב איך זיי געזאגט דעמאלטס אזוי, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, ס'קען זיין אז האסט קעגן אים עפעס א פראבלעם, איך האב נישט קעגן אים ווייל איך קען אים נישט. סא דו ווילסט גיי צו די פאליס און זאג, אבער זי מוז זאגן אז ס'איז געווען באונס, ווייל טאמער ס'איז געווען מפתה, זאגט די פאליס געט די העל אוט אוו היער, דאנט וועיסט מיי טיים, און דאס איז וואס עטס פארשטייטס נישט, ס'זאל זיין ממש אז מ'זאל קענען איינזעצן מוז עס זיין אזוי ווי חזקי תשב ו חזקי טייטלבוים ביי אונז אין קליימער האט געטאטשט זיין שוועגערין און ער זאגט ס'איז געווען א אונס ווייל ער וויל זי נישט אסר'ן אויף בעלה און זי איז מודה צו דעם און די רבנים האבן קעם דאס שטיינעס אנצונעמען. וואס איך כאפ נישט איז אז אויב סאיז נישט אמת איז יעדעס מאל וואס דער שוואגער וואוינט וואוינט ער מיט אן ערווה. עניוועי, למעשה טוט זיך דא א גאנצער וויכוח, יא, ניין, ער אליין קאלט מיך אויך אפ, איך זאג אים גארנישט, איך האב אים געזאגט איין זאך, די גאס דארף וויסן דערפון אז סאיז דא א רינון, אויב סאיז נישט אמת די רינון, זאלן די רבנים זאגן אונז האמיר חוקר געווען אונז האמיר נישט געטראפן אויף א שמץ פסול, אבער טאמער איז עס יא אמת און איך קען דאך די בעלזער חזירים, איך קען זיי דאך. איך בין געזעסן מיט פינף שטיק אין קאורט דעמאלטס וועגן די פרשה פון די קינדער אין תל אביב, דער בעלזער רב דער גראבער פויער האט אזוי מחרף און מגדף געווען שם שמים אז ער האט גענומען קינדער פון תל אביב, דאס איז נישט קיין בעלזער קינדער, דאס זענען אלע געווארן גויים און פריי, איך האב געטראפן אפאר פון זיי, ער געדארפט האבן דעם אין תל אביב, א בעלזער רב האט געוואוינט אין אחד העם אין תל אביב, בהמה וואס דו ביסט, דו ווייסט דו האסט חזירים? עניוועי. איז למעשה פונקטליך וואס דארט איז געווען ווייס איך נישט און ס'אינטערעסירט מיך נישט אויך נישט ווייל עס איז א מאנטריאל זאך איך גיי נישט פארן אויף מאנטריאל מברר צו זיין וואס ס'איז געווען און נאכדעם וועל איך זיין ווי מ'זאגט דער וואס האט ענק געברענגט די אינפארמעישאן. איך וויל ענק זאגן א זאך, אמאל פלעג איך גיין מיט יעדן קינד מיט יעדן יונגל מיט יעדן מיידל פלעג איך גיין צו די פאליס ביז מ'האט מיך אנגעהויבן צו נוצן פאר אן עי טי עם מאשין ווען מ'האט מיך אנגעהויבן צו נוצן פאר אן עי טי עם מאשין האב איך געזאגט יעצט וועסטו אליינס גיין ווייל מיט סאקמער מער דארף מען וויסן וויאזוי אומצוגיין, דאס זענען אזעלכע רוצחים שמוציאנס אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, איז למעשה דארף מען וויסן מיט זיי וויאזוי אומצוגיין, פלעג איך זיי אייביג זאגן, דו ווילסט קומען צו די פאליס, דו וועסט געבן טעסטימאני, איך וויל דיך נאכבאגלייטן, איך וויל נישט האבן דערמיט גארנישט צו טון, און אכציג פראצענט זענען ארויסגעפאלן, נישט ווייל ס'איז נישט געווען אמת, ווייל מ'האט זיי געאפערט געלט, ס'איז דא א פרוי וואס הייסט מיסיס פישער אין מאנרא. זי אַ שדכנטע. זי טראָגט אָן דרײַ שידוכים, דרײַ ייִנגלעך און דרײַ מיידלעך. איז געווען אַ מיידל, זי האָט מיר פֿאַרציילט, זי האָט געוויינט, מאַמי, טו דאָס נישט, ווײַל איינעם גייט מען דאָ פֿאַרפֿירן. ניין, מיסיס פּישער האָט געאַרבעט. זי האָט אַזוי כיטריש געאַרבעט, אַז יענע, וועמען מען האָט איר אָנגעטראָגן נעבעך אַ נערוון-קראַנקער, האָט מען גענומען די שדכנים און מע האָט זי, זי זאָגט, מע האָט איר געגעבן צו טרינקען ווײַן אויך, נישט ווײַן, נאָר, נאָר דראָגס אָדער וויסקי. זי איז געווען אינגאַנצן פֿאַרקלאַפּט. געזאגט. און זי האט גראד געזאגט ס'איז נישט קיין שידוך פאר מיר, נאר איר משוגענע מאמע האט געוואלט זען נחת, יעצט האט זי נחת, ער האט אריינגעפישט אין איר א בעיבי, און ער האט זי איבערגעלאזט נאך פאר די בעיבי געבוירן געווארן, ער ווייסט אפילו נישט יעצט צו ער האט א יונגל צו א מיידל, אויב מ'האט אים נישט געזאגט ווייל ער איז נישט דא געווען, און דאס מיידל זיצט און וויינט אויף אירע בתולים, נעבעך אויף דעם האב איך געדארפט קומען אויף די וועלט און ווערן אן אכצן יעריג מיידל און גיין זיין מיין צוויי ברידער'ס א פילגש, אז וועגן דעם זאל איך קענען טרעפן א שידוך, איך האב איר געזאגט מיסיס. פישער יו שוד נאט דו דיס, ויהי היום קאלט זי מיך איינמאל אפ אז מ'האט מאלעסטעד איר זון, גוט פאר האר. האב איך געזאגט פיין איך קום ארויס אויף מאנרא, איך בין געגאנגען צו די פאליס און כ'האב מיטגענומען מיינע מענטשן וועם איך דארף מיטנעמען, צוויי וואכן דערויף קאלט זי מיך, מיסטער ראזענבערג כ'האב מורא אפשר ס'איז געווען קאנסענט, קאנסענט מיינט אז איר זון האט מסכים געווען אז מ'זאל אים שטופן אין די מחילה, ממילא קען זי יענעם נישט איינזעצן, דאס איז דאך די טענה וואס אלע רבנים קומען אן, קאנסענט. און איך האב איר געזאגט דו דארפסט זיך נישט זארגן פאר קאנסענט ווייל זי איז א מיינער, עניוועי האט זי געזאגט זי גייט נישט זי גייט נישט זי גייט נישט, האב איך דאך געזען וואס דא גייט פאר בין איך געגאנגען כ'האב מיך נאכגעפרעגט איך האב וועם צו פרעגן האט מען מיר געזאגט זי האט באקומען צוואנציג טויזנט דאלער און זי האט איר קינד דער וואס מ'האט מאלעסטעט חתונה געמאכט און ס'איז דארטן געווען פרייליך יארן צוויי דריי יאר ס'איז געווען דארטן דאס גיהנום וויאזוי ס'האלט היינט איי קודנט קעיר לעס. דאס איז וואס דא גייט פאר אין דעם געשעפט, סאו איך וויל נישט זיין קיינעמס עי טי עם מאשין, און איך זאג יעדן, דו ווילסט? איך גיי נאר מיט דיר מיט, גיי אליינס, דו'סט רעדן, איך וועל דיר ווייזן וואו צו גיין, און דעטס איט, איך האב זיי אלע אין דר'ערד, איך האב מיך אויסגעלערנט וואס סאטמאר איז, נישט נאר סאטמאר, אלע חסידישע קהילות זענען היינט אזוי. איז האב איך איר געזאגט מען טאר דאס נישט טון, זי האט נישט געפאלגט, זי האט באגראבן אפאר מענטשן, און שוין, און יעצט איז זי צופרידן, און ס'איז געווען אינוואלווד צען פרויען ארום און ארום אזוי מען זאל זי פארדרייען, אט דאס אז זי זאל נישט כאפן אז זי נעמט קראנק און פעסי. עניוועי, עטס טוטס גוט סאקמער קאקמער, נאר טאמער ווילט עטס וויסן פארוואס די קאראונע איז געקומען ווייל עטס האטס אזוי געהענדלט קינדער, און עטס ווילטס וויסן נאך א זאך ס'איז נאכנישט פערטיג, יעצט גייט קומען די עכטע קאראונע, אמעריקע גייט זיך שלאגן מיט טשיינע, און ס'עט זיין א קאראונע אז למחצה ולשליש ולרביע אז ס'עט פעלן א פערטל, א העלפט אדער א דריטל פון כלל ישראל, און טוטס זעהן וואס דאס הייסט טשעפען מיט קינדער, דר'ערד-ליגערס, עניוועי, שוין, איז דאס איז די פרשה מיט דעם יונגער מאן וואס ער איז געגאנגען יום עצמאות איז ער געגאנגען מיט א שטריימל און ער מיינט אז זיי זאגן אז וועגן דעם וויל בעלז אים מאכן אויס ער וויל זיי ווילן אים רודפ'ן ווייל ער איז געגאנגען מיט יום עצמאות און מיך זיי האבן געוויסט מיך עט הארן יום עצמאות איך וויל דיר עפעס זאגן מיך הארט נישט קיין שום זאך ווייל מען האט מיך ארויסגעווארפן פון סאטמאר האב איך אויפגעגעבן אלעס וואס כ'האב געלערנט אין סאטמאר, כ'האב גענומען א פעקעדזש, כ'האב עס צוריק געשיקט. ס'איז געווען א שול וואס כ'האב געדאווענט די, כ'מיין ס'איז אין מעיפל עוועניו, כ'דענק נישט וואס די גאס הייסט, ס'איז דארטן וואו ס'איז דא אין גרעהעם עוועניו איז דא א גרויסע באנק, א סיטי בענק, און דארטן פארט אריין א גאס, כ'דענק נישט ס'הייסט מעיפל עוועניו צו ווי אזוי, קיצור איך האב דארט געדאווענט און ס'איז דארטן דא א פאן, ענד איי דידענט קעיר. מיר האט דערציילט דער איד דא איז געווען א גרויסע שול וואס האט געהאט א פאן דא אויף קליימער קארנער בעדפארד, און די סאטמארע חיות האבן זיך אריינגעכאפט, זיי האבן עס אראפגעריסן, זיי האבן געמיינט מיט דעם האבן זיי אונטערגעברענגט די מדינה, דריי הונדערט מענטשן ווי מ'עסט א טשולענט סתם בהמות, מען האט ענק אזוי פאלש געלערנט, איך וויל ענק עפעס זאגן, איז געגאנגען דער ראש הקהל דער פרעזידענט, מען איז אריין צום רבי'ן, מען האט אים געזאגט, זאלסט וויסן דיינע בחורים האבן אפגעריסן דעם פאן, וואס א רעכט האבן זיי דאס צו טון? האט דער רבי געזאגט, גיי צוריק אין שול, מארגן וועל איך דיר שיקן דאס געלט, זאלסט קויפן א נייעם, האט אים דער רבי געזאגט, גיי קויף א נייעם. יענער וויל נישט זיין מיט דיינע שיטה קדושה, ער וויל נישט גלייבן דערין, קומט זיך אים עפעס? עניוועי, יעצט איז למעשה האב איך אים געזאגט, איך האב מיט אים גערעדט, איך האב אים געזאגט, איך האב נישט קעגן דיר גארנישט, איך האב נישט געזאגט אז דו ביסט א חזיר, האסט געזען איך האב אפילו נישט געשריבן מיין אייגענע זאך וואס מען האט מיר אריינגעשיקט, האב איך ווייטער געשיקט. וואס דאס מאכט איז אז יעדער זאל וויסן אז ס'איז דא א רעד פלעג, אבער מ'קען נישט נעמען די מענטש און זאגן ווייל נחום האט געשריבן, ווייל נחום אליין זאגט ער האט עס נישט געשריבן, ער האט געפארווארדעט א מעסעדזש, יעצט אויפן נאמען הייסט ער דוד צבי מאשקאוויטש, ער איז אין מאנטריאל, יעצט זיי שרייבן אז ער רירט אן קינדער און ער איז א. טיי-און ער איז א רשע, די אלע זאכן דאס האט מען דאך געזאגט אויף מיר אויכעט ווען עטס האט מיך געוואלט באגראבן נאר איך האב ענק געזאגט איך וועל ענק באגראבן פאר עטס האט מיך באגראבן און די זעלבע האט עטס געזאגט אויפן הייליגן בעלזער רב אויכעט און די זעלבע האט עטס געזאגט אויפן טשעבינער רב און די זעלבע האט עטס געזאגט אויף יעדן גדול וואס ער האט זיך נאר געדרייט אביסל אוועק פון סאטמאר, דעם איינציגן גדול וואס עטס האט נישט געקענט מנצח זיין איז געווען דעם רבי חיים מאירל'ס א ברודער. רבי חיים מאירל'ס א ברודער איז געווען דער סערעדער רבי, האט ער געהאט א פיסק און ער האט גענטפערט פארן סאטמאר רב וואס ער האט אים באליידיגט צוריק אריין. איר זענט געקומען מיטן על-על שד זאגט ער יא ס'איז געפארן א איד דארטן איז געווען ש ד איד און דוד המלך ליגט דארט ער ליגט דא ווי ס'איז דא ווייס איך נישט פונקטליך צו קבר הנביאים זאגט ער הערט מיך אויס סאטמאר רב כ'האב נישט וואס צו פארברענגען די צייט מיט אייך ביי אייך אין ברוקלין ליגט ער זיכער נישט דעטס איט ער האט אים הי געיוו אים בעק אלל די טיים און וועגן דעם האט סאטמאר רב זיך געהיטן פאר אים ער האט אויסגעלאזט דעם כעס אויף רבי חיים מאיר כ'דענק אמאל מ'האט פארציילט סאטמאר רב איז געקומען וויזיטן אין וויזשניצער רעבן, האט די וויזשניצער רבי האט געוואוסט ער וויל מיט אים נישט האבן צוטוהן, האט אים געזאגט אז ער קען קומען פרייטאג צוועלף אזייגער, איך דארף נאך גיין צו בני ברק אויף שבת, שוין איז ער געקומען, און ער האט גראד אנגעהויבן וואס זאגט איר צו ווידערגוטמאכונג, ער ענפערט אים נישט, האט נישט געוואלט אנהייבן מיט אים, ער פרעגט אים נאכאמאל, האט ער אים ווידער נישט געענפערט, זאגט ער איר האט נישט וואס צו זאגן, זאגט ער איך האלט אז יעדער איד וואס ער איז קראנק זאל עס נעמען, כ'זעה נישט פארוואס ער זאל עס נישט נעמען, ער פארקויפט דאך גארנישט, דער איד איז קראנק ער דארף האבן פאר דוקטורים. האט די רבי געפענט די סאטמאר רב האט געפענט זיין מויל פאר א האלבע שעה ביז חיים מאיר האט געזעהן אז סנעמט נישט קיין ענדע האט ער געמוזט זאגן ווייסט מיין טאטע זכרונו לברכה האט געהאט א מנהג צו דאווענען ערב שבת זייער פרי און איך האב אויך דעם זעלבן מנהג און זיך אויפגעהויבן איינס אזייגער און ער איז ארויף אין שול סנאך קיינער נישט געווען אין שול נישט געווען קיין מזומן איז נישט געווען און אז סאטמאר ש. פארוואס האט קיינער נישט געענטפערט? איינער האט אויסגעפירט אזא בהרחבה, און אויפן וועג האט מיר חיים שנייבאלג געזאגט אז דער רבי האט געוויינט ממש צו אונז, זאגט ער וואס האט דער איד געוואלט פון מיר? ער פרעגט מיך א שאלה און ער וויל הערן א תשובה וואס ער וואלט געענטפערט? ער וויל דאך הערן וואס איך האב צו ענטפערן, ער האט געוויינט, אזאלעכע קולות מאכט מען אויף א מענטש? עניוועי, איז למעשה זאגן זיי אז איך בין ברוגז אויף דעם מאשקעוויטש, ער האט זיך אנגעטון יום העצמאות האט ער זיך אנגעטון דעם שטריימל מיט די ווייסע זאקן. איך בין נישט ברוגז אויף קיין ציוניסטן, ווער ס'הערט מיך אויס יארן רעדן ווייסט איך האב נישט קיין שום דיסקרעפענסי מיט קיינעם, סאטמאר רב האט געהאלטן אזוי איז אזוי, סאטמאר רב האט געהאלטן אנדערש איז אנדערש, איך האב נישט מיט דעם גארנישט, איך ווייס אזויפיל מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון סאטמאר בין איך געגאנגען דאווענען אין ארגערערע שילן ווי א שיל וואס האט א פאן, איך האב געדאווענט אין עני שיל ווי מ'האט מיך אריינגעלאזט, און אין ארץ ישראל האב איך געדאווענט ביי די כותל ראש השנה יום כיפור און סוכות פֿיר יאר. האט יעדער מיר געשריגן דארט ביים כותל גייען דארט מענטשן שטיין וואס פירט דארט א מנין שוין יארן פרעגט ער דו קומסט דא אהער דאווענען דו ביסט משוגע דו ווייסט נישט אז סאטמאר רב לאזט נישט מיך הער אויס איך האב מיט סאטמאר גארנישט זיי האבן מיך ארויסגעווארפן גיי איך ווי מען לאזט מיך יא איך בין נישט ברוגז אויף דעם דוד מאשקאוויטש אז ער איז געגאנגען יום העצמאות עס קען זיין גיין וויאזוי ער וויל ווען ער וואלט געגאנגען אן הויזן און אן אונטערהויזן דעמאלטס וואלט איך ברוגז געווען אבער ער איז געגאנגען מיט א שטריימל מיט ווייסע זאקן זאל ער גיין געזונטערהייט איך האב גארנישט קעגן אים נאר אז מען איז מיך מעורר קאלט מיך אריין מען שרייבט מיר א טעקסט, איך ווייס פון וועם ס'קומט, שוין, אז זיי האבן צווישן זיך א סכסוך, לייג איך עס ארויף, און איך זאג זאלסט וויסן רבותי, יעדער זאל זיין געווארנט, ענד וואטש אוט פאר יור טשילדרען, און בכלל ס'איז נישט אנגענעם אז א יונגערמאן וואס ס'גייט מיט שוואר, מיט ווייסע זאקן, דאך א בעלזער נאך אויך דערצו, און יום טוב גייט ער נאר יום טוב מיט ווייסע זאקן, איז נישט אנגענעם אז קינדער זעהן ווי ער האט זיך געדרייט אין די גאס, ס'איז געווען ווידיאוס איבעראל ווי ער דרייט זיך אין מאנטריאל אין די גאס, אבער דאס האט מיך נישט געבאדערט, מיך האט גארנישט געבאדערט, און יעצט וויל איך זאגן נאך. קלייניקייט. איך האב געהאלפן מאכן פֿיר אזעלכע זאלן נעמען קער פון קינדער אויב מען מאלעסטעט זיי אין ארץ ישראל. איז איינע פון די פלעצער וואס איך האב געהאלפן מאכן הייסט מגן. שרייבט זי מיר א בריוו און זי זאגט מיר פונקטליך ווער זי איז און די נאמען וויאזוי ס'האט אמאל געהייסן, און זי וויל וויסן אינפארמעישן אויף אהרן רייז, ריז, רוז, פון מאנטשעסטער. יעצט איך וויל מאכן א דעקלעראציע. ענטפער גארנישט פאר מגן, איך האב זיי געהאלפן מאכן די פלאץ, איך האב געזאגט פאר זיי דרשות, איך האב זיי געהאלפן מיט געלט, שפעטער בין איך אמאל אראפגעפארן, איך האב געוואלט זען וויאזוי ס'ארבעט זיך אויף, האט מיר איינער געזאגט זאלסט וויסן, זיי האבן די קראנקייט פון כאפן געלט, זיי האבן געמאכט א שותפות מיט די מדינה וואס זיי האבן דארטן אזא פאר קינדער הגנת ילדים, און מ'געט זיי גרויס געלט ווייל זיי זאגן זיי קענען הענדלען אידישע פראבלעמען. איין שוטר איז מער ווערד פון ענק אלע, און וויבאלד זיי האבן דאס געטון האב איך דעמאלטס ארויסגעגעבן א בריוו אז איך האב גארנישט מיט מגן און זענען קאראפטעד ווייל כ'האב געהאט עדות געבן פון אסאך פעמיליס אז משרד הסעד האט געגעבן משרד כ'דענק נישט ווי ס'הייסט די די וואס די הגנת ילדים האט געגעבן גרויס געלט פאר זיי און זיי האבן געזאגט פאר זיי אז אונז העמיר זיך צוטיילן מיטן געלט און אונז העמיר מאכן א שוואגער און אזוי ווייטער, איז פאר דעם בין איך אויך נישט ריספאנסיבל, כ'האב איך אויך עס נאר געהערט דארט, יעצט פרעגן זיי מיך אן, זיי קענען ממשיך זיין זייער חמור צו ארבעטן, געוואויר צו ווערן וואס ער האט שוין אלס אפגעטון, דאס איז נישט דער מאשקאוויטש, דאס איז אן אנדערע קעיס, דאס איז א קעיס פון אהרן רייז ראז ריז, זי שרייבט ער איז פון מאנטשעסטער נישט פון מאנטשעסטער, כ'זעה דאך אז זי ווייסט נישט, זי וויל כאפן א דאלער און איך זאל זיי שרייבן פונקטליך און קיינער וועט נישט וויסן אז זיי האבן גערעדט, העי איך רעד נאר הויעך, יעדער מוז וויסן, די בולשיט. קיינער זאל נישט וויסן, דאס איז געווען סאטמאר, דאס איז געווען סאטמאר, זיי האבן געהאלטן סודות מיט בריוון, דער רבי האט יא געזאגט נעכטן אזוי, היינט אזוי, שטותים. און זי וויל וויסן פונקטליך ווייל ס'איז דארטן דא א גאנצע פראבלעם מיט אים, און זי וויל אז קיינער זאל נישט וויסן אז זי רעדט מיט מיר, איז וויל איך דיר עפעס זאגן, כ'וויל דיר עקספלעינען די זאך, זי הייסט שושנה אהרנסאן פראם מגן, זי זאל גיין אין דרערד מיטן גאנצן מגן אינאיינעם. האסט זיי געהאלפן אויפשטעלן דאס, און ס'איז געווארן א ביזנעס פאר מאני. דאס איז אלעס וואס ס'איז געווארן. א גרויסע ביזנעס פאר מאני. איך געדענק איינער האט מיך אמאל אפגעקאלט אז ער האט געהענדלט א קעיס. איינער פון דעם וואס עס זאגט דא זיין נאמען. נע, זי זאגט דעם ווער ס'האט געהענדלט די קעיס. זי זאגט נישט זיין נאמען וועם מ'האט מאלעסטעט. האט זי אויסגעפרעגט פונקטליך און זי האט געוואלט וויסן מיט אהער מיט אהין. האב איך געזאגט הער אויס, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט פון מיר. איך בין נישט אפיליעטעד מער מיט ענק. און איך גיי דיר נישט ענטפערן גארנישט. דו ווילסט? ברעך קאפ אליין. איינס קום אויף אמעריקע, ארבעט עס אויף, ספענד געלט, און אזוי ווייטער. ממילא וויל איך עס זאגן פארן ציבור, נישט יעדער טאם דיק און הערי וועט מיר אריין שרייבן א בריוו אז ער איז דער איז אינוואלווד און יענער רב איז אינוואלווד, יענער איז אינוואלווד זאלן זיי עס טון, עטס זענטס עניוועי געלט סאקערס, עטס ווילטס ארויס כאפן געלט, און אז עטס גייטס כאפן געלט וויל איך נישט מיט ענק האנדלן ווייל איך בין נישט דא פאר געלט, איך האב ברוך השם קיינמאל פון קיינעם נישט גענומען קיין געלט, זיי גייען צו די משרד דארט. נאר זיי זענען הרווחה און זיי זאגן דו מ'עט אזוי זאגן און מ'עט אזוי און אונז מ'עט דיר העלפן, איך האב געזעהן איין זאך די מדינה טויג בעסער ווי סאטמאר, יא ווען די מדינה שיקט חיילים גייט יעדער אוועק יעדער לויפט אוועק, סאו וויל איך ענק זאגן איך האב נישט מיט זיי גארנישט און איך געב זיי נישט קיין אינפארמעישן און איך וויל פון זיי נישט וויסן, כ'האב געעפענט ס'דא אנדערע דרייווס כ'האב אויך געעפענט אויף אנדערע נעמען אנדערע פלעצער און אלעס ארבעט זיך אויס גוט. ס'איז דא איינער א מאני האנגרי משוגענער, אין דעם קען איך גארנישט טון. איך האלט אז די גאנצע עפענען איז געווען וועגן די געלט. נאר וואס קען איך טון? ווי האט צאנזער רב געזאגט פארן שינאווער רב, דו געסט נישט פאר ניין ארעמע לייט ווייל אפשר וועט זיין איין עושר, ס'דא צען מענטשן קומען, און איך האב געגעבן פאר ניין עשירים, אפשר וועט איין ארעמאן כאפן עפעס דארט. און פארטיג. און צוריקקומען צו דעם מאשקאוויטש. איך קען נישט די פרשה, כ'האב נאר ארויפגעלייגט וואס יענער האט מיר געשיקט, ווייל אויף אזויפיל מוז איך טון, ווייל טאמער ס'איז אמת דארף מען דאך זען צו העלפן א מענטש אז מ'זאל נישט וויקטעמייזן די קינדער, ביקאוז איינמאל אז ס'איז וויקטעמייזד איז ער פיניש, דען יו פיניש, אבער טאמער דרייט ער זיך ער איז א געגעטער אליינס אין א שול איז אויך נישט קיין תכלית ער זאל זיך דרייען ווי ס'איז דא בחורים, שיקטס אים דארט ווי ברוך מרדכי דאווענט, נאר ווי ס'איז דא אלטע קאקערס, נישט קיין יונג פלייש, און עטס זענטס נישט מחויב צו ליידן פון קיינעם, נאר אזוי ווי עטס זענטס ביי מיר, גע'פסל'ט אלס רשעים ארורים וואס עטס האטס אפגעטוען אין תל אביב און עטס זענטס נאך געגאנגען לייקענען און סאיז געקומען דער וואס האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב ווי הייסט ער דער דער רוטנער דער שייגעץ האט זיך געטרויט איך האב צוזאמגעשטעלט עלף בחורים סאיז דא געווען יונגע לייט און סאיז דא וואס זענען שוין או טי דיס אראפ פון וועג איז ער געגאנגען געזאגט זיי זענען נישט באגלייבט ווייל ס'זענען קליינע קינדער זאג איך אים דעמאלטס זענען זיי געווען קליינע קינדער זאג איך אים זיי זענען יא באגלייבט סאיז דא א לאנגע תשובה ביי רבי יוסף שאול אז סאיז געווען א מלמד אין א קליין שטעטל און האט יעדן אראפגעצויגן די הויזן זעט אז סאיז אן אלטע קרענק. שפעטער איז ער געווארן א מלמד אין די גרויסע שטאט לבוב, און רבי יוסף שאול איז געווארן דער רב, און די צען קינדערלעך, צו פינף צו צען, ס'איז געווען א גאנצע קלאס, איז געקומען זאגן פאר רבי יוסף שאול, דו זאלסט וויסן, ער האט מיט אונז געטון דאס און דאס, און רבי יוסף שאול האט אויסגעפרעגט פונקטליך, זיי האבן אים געזאגט, ער האט ארויסגעשלעפט דעם פיפיק, ער האט עס אויסגעריבן, אויסגעלעקט, שרייבט רבי יוסף שאול, זיי זענען הונדערט פראצענט באגלייבט, ווייל א קינד גייט נישט מאכן אויף זיך אזא מין מעשה, נאר עס טוט אים גוט וויי. און מ'האט דעם מלמד ארויסגעווארפן, האט מען ארויסגעווארפן, נאכדעם איז געקומען דער בעלזער רב, ס'איז געווען דער שווארצער לייבוש וואס בעלזא האט געהאט די תלמוד תורה אין מונקאטש, איז געקומען דער שווארצער לייבוש אויך געווען א חזיר וואס האט געלעקט און געפעצלט קינדער, און די קינדער זענען געקומען פארציילן פארן הייליגן מונקאטשער רב, פאר מנחת אלעזר, האט ער געהייסן מ'זאל אים שוין ארויסווארפן, מ'זאל אים לייגן אין חרם, איז געקומען בעלזער רב נעקסטן שבת און האט אים געזעצט אויבן אן, וועלעכע בעלזער רב? נישט ר' אהרן, ר' אהרן קען מען זאגן ער איז געווען א הימל איד ער האט נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, אבער דאס האט עס געטוהן נישט מער און נישט ווייניגער נאר רבי יששכר בער דאס איז געווען א חכם עתיק יומין האטס אפ מיט דעם קיינמאל איז מען נישט בעסער געווען און דער אייבישטער האט אונז געשלאגן יעצט מיטן קאראונע יעצט ווערט מען בעסער יעצט כוואלט געוואלט וויסן אויב אונז האלט מיר ביי ווערן בעסער האמיר אונז געמאכט שטאטוטן פאר אלע מקווה גייערס ווילאנג מעג א מענטש זיין אין מקווה ער קען טאקע אריינגיין דארט נישט שווימען א דריי שעה אהין און צוריק בעק ענד פארט האלט דאך אויף די די די דאס דעם דעם פלאץ פאר די מענטשן. אנפאנג אין בבא בתרא אין דעם ערשטן בלאט ווערט דארטן געברענגט אויף עמוד ב' אז שותפים וואס האבן איין חצר טאר יענער נישט בויען גארנישט פארוואס מפני שמרבה עליהם הדרך עס איז דארט דא מחלוקת רש"י און תוספות כ'האב עס נישט יעצט געלערנט איך האב געלערנט עס מיט פערציג יאר צוריק אבער איך געדענק עס וואס הייסט מרבה עליהם את הדרך ווייל אז דו שטעלסט אראפ א בודקעלע איז אטאמאטיש האסטו מיר צוגענומען אביסל פון מיין פלאץ איך מוז ארום גיין מעהר די זעלבע דא אויך, די מלמדים זענען אלץ געווען חזירים, מען האט זיך געקענט גלייבן אויף זיי אלעס וואס מען האט אויף זיי געזאגט, און ר' ישכר בער האט אים געזאגט דו וועסט דיך זעצן, דער שווארצע לייביש וועט זיצן אויבן אן, אזא פארפוילט חסידות, ווען מען האט גענומען דעם בערעלע'ן צו זיין רב האט ער געמיינט ער כאפט א חסידות, האסט געכאפט א קילע האסטו געכאפט, האט דיין אייגענעם זון וואס געהאט א פרייוועט צימער ביי, אין די ישיבה פאר אים, און ווייסט וואס מען האט געטון מיט אים? מען האט אים מאלעסטעד, מען האט אים אריינגעשטופט אין די מחילה. און ווייסט ווער? דער וואס איז היינט איינער פון דיינע גבאים. יא, ס'איז אקעי. ער פירט ווייטער. אויב ס'איז פאר רבי אהרן גוט געווען, און ס'איז פאר ר' ישכר בער גוט געווען, איז עס פאר דיר אויכעט גוט. פיר ווייטער א חסידות. עניוועי, סאו, וויל איך וויסן, האט מען שוין עפעס געמאכט שינויים? איך קאל אפ אלע רבנים. נא, מ'האט נאכנישט געמאכט מ'עט מאכן מארגן נעכטן היינט וועסט נישט מאכן, ווייל דו אליינס האסט אויך אינדזשויט צו שטופן אין די מחילה. און היינט גייט עס נישט אנגיין מער, ווייל יעצט די גאנצע צייט. איך דא צוועלף פופצן וואכן די קאראנע, איך ווייס ווי שווער איך ארבעט מיט אלע אפישעלס, איך זאג זיי אלע, דיס איז א פאנישמענט פראם גאד, און אויסער דעם האט עטס אריינגעשטעלט דעם אייכנשטיין מיט פעלדער מיט אלע שקצים וואס זיי וועהלן פאר חוקי תועבה, ווי לאנג עטס עטס נישט טשענדזשען דער אייבערשטער אויך נישט טשענדזשען, דער אייבערשטער קען פארלירן נאך צען טויזענט מענטשן, הי דאזענט קעיר, אז עטס עטס נישט טוהן זיין רצון, יו וויל פעי דע פרייס, ס'איז שוין יעצט די גבי דיליה טיים. קיינער עט נישט טוהן גארנישט, ניין מען טאר נישט, מען טאר נישט חזירישע זאכן, און נחום ראזענבערג האט אונטערגעברענגט אלע קינדער פון דעם דור, דו הערסט, מען האט אלץ געוויסט דער פאלטיטשענער איז א פעיקער א בלאפער, אין בעלז האט ער געזאגט אויפן הייליגן רעבן אויפן בעלזער רב, אין סאטמאר אויפן סאטמאר רב, איז געווען א פעיקער א בלאפער, און אלע זיינע קינדער, זיי האבן געגנבעט די סאטמאר אפיס און די מיליאנען דאלער, די סקאם אוו די ערט, די ביגעסט גארביטש איז פלאטיטשען. און דער שייגעץ דער פאלטיטשענער ער איז א מגיד שיעור ביי בחורים ער זאגט דער גרעסטער חרבן אינעם דור איז נחום ראזענבערג וויל איך דיר זאגן איך בין דער צווייטער גרעסטער חרבן דער אמת'ע גרעסטער חרבן איז דיין זון האט זיך אפגעשניטן דעם פופיק און לאזט זיך וואקסן א לאך מיט צוצקעס און ער ווייסט נאך נישט וואס ער וויל זיין פארשטייסט דאס איז ווער ס'איז דער חרבן ס'איז נישט מיר אונז טו נישט פארדרייען א קאפ. סאטמאר האט געהאט אמאל א זאך, זיי האבן געהאט א איד, נאר האבן זיי שוין געהאט א בלאט אויכעט, און זיי האבן יעדן באשמוצט, עטס האטס נישט געקלערט אז אמאל קען מען אונז אויך האבן א איד און א בלאט, אונז האמיר מורא פאר ענק? עניוועי, סאו איך בעט זייער שטארק אז די אלע מענטשן וואס זענען אנשי ציבור זאלן אנהייבן צו מאכן נייע רעזולטאטן פאר יעדע מקווה, א בחור טאר אין קיין מקווה נישט גיין, ס'דא א ביכל וואס מ'האט ארויסגעגעבן אויפן בעלזער רב, עפעס ווייס נישט ביי וועלכע יארצייט. זייער א שיין ביכל, איך האב עס געקויפט אין תל אביב ערגעץ. זייער א שיין ביכל. יעדע זאך האט מען אים געפרעגט. מען האט אים געפרעגט מען זאל מאכן א מקווה, זאגט ער הונדערט פראצענט מען זאל מאכן א מקווה. האט ער אבער געזאגט, מען זעט ס'איז געשריבן דארט, איך מאך נישט א מקווה ווייל איך וויל בחורים זאלן גיין. בחורים טארן נישט גיין אין קיין מקווה. איך מאך נאר א מקווה אז טאמער יענער העט האבן א מקרה לילה און ער העט מוזן האבן א מקווה, דער בחור, זאל ער מאכן זיכער אז ער האט ווי צו גיין שטילערהייט קיינער זאל נישט וויסן, ס'איז א בעלזער בחור און ער האט אויפגעצויגן א שיינעם דור דער בעלזער רב, איך האב געהאט איינעם רבי הערשעלע ספינקער'ס איידעם, מעכעלאוויטש, רבי אברהם מעכעלאוויטש, רבי אברהם מעכעלאוויטש איז געווען א תלמיד פון בעלזער רב, געלערנט ביים בעלזער רב אין ישיבה, און איך האב געלערנט ביי רבי אברהם מעכעלאוויטש'ן זומער. האט ער מיר דורך געלערנט הגוזל קמא און הגוזל בתרא מיט יעדן תוספות. נאכדעם האט ער געזאגט פאר מיינע עלטערן איר שיקט אים אויף ארץ ישראל אין א ישיבה ווייל דא וועט ער נאר אנברענגען די צייט. און איך בין געפארן, איך האב געלערנט ברוך השם דריי אהאלב יאר זייער פלייסיג, און ווען איך אהיים געקומען כ'האב געהאט הוראה אויכעט, ער געהאט וואוילע תלמידים דער בעלזער רב, דער אלטער בעלזער רב, דער היינטיגער איז א גראבער אנגעשוואלענער פאס, ער האט דאך דריי בעלזער רבנים. און ער לאזט אונז אויך איבער זיין ירושה. אהרן מרדכי. יא יא ס'גוט. עניוועי. כ'וואלט זייער שטארק געוואלט אז יעדער זאל זיך מאכן תיקונים יעדער רב, ווייל עט די ענד אוו די דעי וועט עטס אלע באצאלן א ביטערע פרייז. עטס ווייסט אז אונז האב מיר פארלענגערט מיט א גרויסן מלחמה אז מען זאל קענען ביז די זיבעציג יאר קען מען יעדן איינזעצן, נישט איינזעצן נאר סוען פאר געלט. ס'איז דא גרויסע ארגענעזעישאנס אין אמעריקע אזוי ווי בוי סקאוטס, זיי האבן דריי ביליאן דאלער אין עסעטס און זיי האבן אלעס געמוזט באצאלן, און זיי האבן דערקלערט בענקראפסי אויכעט ווייל זיי האבן שוין נישט צו באצאלן. אזוי וועט זיין מיט סאטמאר אויכעט און אזוי וועט זיין מיט תורה תמימה מיט די אלע וואס זיי האבן געבעקט די חזירים ווייל אונז ארבעט מיר שטיל, ווייסט די וועלט זאגט שטילע וואסערן שניידן שטיינער און דאס איז וואס אונז טוהן מיר די גאנצע צייט, איך ברענג נישט אן. איין מינוט פונעם טאג. ווי מען קען וועל איך מאכן ענק פאר ישיבות, פאר תלמוד תורה'ס, פאר אלטע חטאים, פאר נייע חטאים, וועט ענק גארנישט העלפן, און איך וויל ענק בעטן זייער שיין, מען זאל מאכן תקנות פארן שול אויכעט, עלעווע צוועלעווע ביינאכט, זאגט מיר איינער, איז געגאנגען, נישט יעצט, נאר ווען ס'נאך געווען אפן די שולן, איז אריין אין סאטמארע בית מדרש, אין גרויסן בית מדרש, און האט געטראפן ווי א בחור'ל שפילט זיך מיט א עלטערן בחור אין די בית כסא, פארוואס נישט, קיינער קומט דאך נישט אראפ, און ביז יענער קומט אראפ הערט מען דאך, מען הערט די פוטסטעפס. מען דארף זיך נעמען מאכן תקנות, און מען דארף מאכן תקנות, און מען דארף יעדן מלמד זאגן, איך געדענק איך האב געארבעט אין סקווער, איך האב געארבעט אין סקווער, איך בין געווען ביי מיין טאטן, מיין טאטע איז געווען נישט מער געדאכט נישט געזונט, און איז געווען דארטן אין א נורסינג האום, איז דער פרינציפעל דער מנהל האט מיך ארויף גערופן, איך וויל זאלסט ארויף קומען ווען דו גייסט אהיים, זאג איך אים איך קען נישט, דו וועסט מיך הרג'נען, זאגט ער איך זאג דיר צו עס וועט זיין דארט א פאליס און ער וועט וואטשן. האט ער מיר געוויזן אז ער האט צוויי און דרײַסיק ווידיאוס אין יעדן, פון ווען די מאמע לאזט אויס די הענט פונעם קינד ביז ער קומט צוריק, די גאנצן טאג איז ער געווידיאוט. און ער זאגט איך פארוואס פרעג איך פארוואס ווייזט איר עס פאר מיר, זאגט ער דאס איז זיך אייך צו פארדאנקען, ווען נישט איר וואלט עס נישט געווען. און איך בין מורא'דיג העפי מיט די ארבעט וואס איך טו, כאטשיג איך בין געווען זיין אפאזיציע. ער האט געוויסט וויאזוי איך רוף דעם סקווערע רעבן. עניוועי, דארף מען וויסן, פאר געלט האט יעדער מורא, דא גייט מען אנהייבן צו סוען געלט מיט. אלע סאטמארע בילדינג אוו די מיידל סקול וועט געהערן פאר אפאר מיידלעך, ווארטס שוין צו, ווייל עטס האטס נאכנישט געפילט נחום ראזענבערג, עטס קענטס נאר אייערע בולשיט חברה און נאך א בולשיטער און נאך א בולשיטער א משה דוד נידריגמאן, עטס קענטס נישט נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג איז זייער שטיל, ער גייט שטיל, ער האט נישט קיין פראבלעמס מיך ארויסגעווארפן פון סאטמאר, איך וועל אים דאס נאך באצאלן. נאך וויינען אז איך זאל צוריק קומען, נאר איך וויל נישט צוריק קומען, איך וואוין שוין נישט דא עמטליך אויך נישט, נאר דארט ווי איך וואוין לאזט מען מיך נישט אריין ווייל איך קום פון ניו יארק, האב איך געדארפט דא זיין פסח, קום איך פון ניו יארק לאזט מען נישט אריין, איך קען אריין גיין, איך דארף זיצן פערצן טאג אין קוואראנטין, עניוועי דעס איז זייער וויכטיג עטס זאלטס ענק נעמען אין די הענט אריין, וואס מאך איך פראגרעס אז גאט זאל אונז נישט שטראפן נאכאמאל מיט אזא געפערליכע מגיפה, און אז עטס וועטס עס נישט מאכן דען יו גאנא לוז אוט, ווייל איך וויל דיר זאגן איין זאך, אַך, מיט יעדן רב, װאָס ער האָט זיך אָנגעהױבן, האָט ער אים מבֿזה געװען, ער האָט זיך יעדן באַלײדיקט, ער איז אונדז געװען דער רשע-הדור, יעדער האָט געװוּסט, מיט סאַטמאַר הײבט מען נישט אָן, נישט װײַל זײ זענען שטאַרק, װײַל זײ זענען רשעים! זײ זענען רשעים! אָבער אײן זאַך אײביק געדענקען, הי הו לעפֿס לעסט, לעפֿס בעסט! אונדז האָבן מיר אַלדעס שױן איבערגעגעבן פֿאַר די עף בי אײַ, װאָסערע רוצחים עטס זענטס, אונדז האָבן מיר איבערגעגעבן האַו אָנפֿער עטס גײט צו צו יעדער זאַך, װי מע קען נעמען שׂכר-לימוד צען, יאר פון א טאטן, און ביים עלעפטן יאר אז די מלמד פארטראגט זיך נישט מיט דעם קינד וועט מען אים ארויסווארפן אין גארביטש אריין, און זיי האבן מיר אלץ געזאגט דעי דאונט בעליוו איט, און איך האב זיי יעדעס מאל געברענגט פאקטן, כ'בין אמאל ארומגעפארן מיט איינער פון די גרעסטע פון ניו יארק סטעיט, ארומגעפארן מיט זיין קאר, יעדעס מאל מ'איז דורכגעפארן א יונגעלע אדער א מיידעלע, האב איך געזאגט יא, נאו גאו אווער און עסק וויי דעי'ר אין די סטריט, און די טערעץ איז געווען מ'האט מיך ארויסגעווארפן, אין הכא נמי, סאטמאר קאקמאר האט גארנישט געטון פאר אידישקייט, סאטמאר רב האט געטרייט צו טון און מ'האט דעם איד אזוי פארפאפט אז נאך א מזל ער געדענקט זיין נאמען פון דערהיים ווען נישט וואלט מען זיך דאס אויכעט צוגענומען, ס'איז געווען איינער וואס ער האט זיך גערופן יואל טייטלבוים, סאטמאר רב, ער האט געהייסן יואל טייטלבוים, ס'איז דאך אזאלעכע שקצים די חברה, דאס נידריגסטע פון די וועלט. א גוטן און א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, דער אייבערשטער זאל יעדן איינעם אויפלייכטן ווייל ס'איז כמעט. כמעט ס'איז נישט דא א משפחה וואס האט נישט געהאט נעבעך א טאוטעל לאס, א ניינטי עיט הייסט עס, ניינטי עיט הייסט ער איז געשטארבן, און דער אייבערשטער דארף אסאך שמחה אריין לייגן אין אונז אז אונז זאל מיר קענען קומען צו זיך בפרט נאך פאר שבועות קבלת התורה ס'מוז זיין שמחה, גוטן שבת.